ברוך השם, מסכת סוטה, דף לב, עמוד א', די משנה, דער זיבעטער פרק, זאגט די משנה, אלו נאמרים בכל לשון, די זאכן קען מען זאגן אויף יעדן שפראך, עס מוז נישט זיין דווקא לשון קודש. פרשת סוטה, דאס וואס דער כהן זאגט צו איר, קען מען זאגן בכל לשון, איך זאג נישט אז מען מוז עס זאגן בלשון הקודש אזוי ווי עס איז געשריבן אין די תורה, די גמרא וועט ווייטער זאגן פון וואנען איך לערן אפ אז ס'ווערט געזאגט בכל לשון, ווייל אויב כ'זאל נישט האבן קיין פסוק מתיר צו זיין בכל לשון וואלט איך געזאגט איך זאל אפלערנען א קל וחומר פון יבמה, יבמה איז א איסור קל, מוז מען דווקא די יבמה וואס זי דארף זאגן מאן אז דער יבם וויל ער נישט נעמען מוז זיין בלשון קודש סוטה וואס דאס איז דאך זנות פון אשת איש וואס איז הארבער וואלט איך געוואלט מיינען אוודאי און אוודאי אז ס'איז גוט אז עס מוז זיין בלשון הקודש אבער כ'האב אויף דעם א פסוק אז פרשת סוטה איז בכל לשון. די צווייטע זאך איז וידוי מעשר ווען עס גייט דורך די דריי יאר פון שמיטה, דאס הייסט אין פערדן יאר חג הפסח, וואס דעמאלט האט מען שוין אראפגענומען די פירות פון בוים וואס איז געוואקסן, אין דעם דריטן יאר, דעמאלט איז דער זמן הביעור. אלע מעשרות וואס איך האב ביז יעצט נישט אוועקגעגעבן, דארף איך אוועקגעבן, די מעשר ראשון צום לוי, די מעשר עני צו די עניים, און מעשר שני פון די פריערדיגע יארן דארף איך ארויפטראגן יעצט אין ירושלים, אויב כ'האב נישט ארויפגעברענגט. און מ'זאגט אויף דעם ווידוי, בערתי הקודש. גייט ארויף מעשר שני, דאס כ'האב עס אוועקגענומען פון שטוב ארויפגעטראגן ירושלים, אוועקגעבן דארף מען דאך נישט מעשר שני, וגם נתתיו ללוי דאס איז מעשר ראשון, לגר ליתום ולאלמנה מעשר עני, זאגן מיר אז מען קען דאס זאגן בכל לשון ווי די גמרא לערנט עס ווייטער אפ, און איך זאג ניט אז מען מוז עס זאגן מיט דעם לשון ווי שטייט אין די תורה, די זעלבע זאך קריאת שמע, ותפילה. און ברכת המזון ווערט אויכעט געזאגט בכל לשון. ושבועת העדות, אויב איינער שווערט איבער דעם חבר צי ער ווייסט פאר אים א עדות און ער האט געלייקנט האט נישט מודה געווען, נאכער ער טוט תשובה דארף ער ברענגען א קרבן עולה ויורד, צי ושבועת הפקדון. אז איינער האט געשוואוירן צו זיין חבר אז ער איז ניט שולדיג קיין געלט, ער האט געלייקנט געלט, און אין אמת'ן איז ער יא געווען שולדיג געלט, דארף ער דאך ברענגען אשם גזילות. איז ביי דיע זיבן זאכן וואס איז געווארן דא דערמאנט, איז עס נאמרים בכל לשון. נאך זאגט די משנה, ואלו נאמרים בלשון הקודש, דיע זאכן ווערן געזאגט דווקא בלשון הקודש, ווייל ביי דיע זאכן שטייט אין דער תורה עיכובא אז מען מוז עס זאגן בלשון הקודש. מקרא ביכורים, ווען מען האט געברענגט ביכורים האט מען געליינט פון ארמי אובד אבי ביז דער סוף פון דער גאנצער פרשה, מוז דאס זיין בלשון הקודש. די חליצה וואס זי דארף זאגן מאן יבמי, און דער יבם דארף זאגן לא חפצתי לקחתה איך וויל איר נישט נעמען, און נאך די חליצה זאגט זי ככה יעשה לאיש, מוז אויכעט זיין נאר בלשון הקודש. די דריטע זאך איז ברכות און קללות. ווען די אידן זענען דורכגעגאנגען דעם ירדן, ווי עס ווערט ווייטער דערמאנט אין באריכות, זענען זעקס שבטים ארויפגעגאנגען אויפן הר גריזים, און זעקס אויף דעם הר עיבל, און מען האט אנגעהויבן ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה, נאכער האט מען געזאגט א קללה ארור אשר יעשה פסל ומסכה. און דאס דארף אויך זיין בלשון הקודש. ברכת כהנים, ווען די כהנים טוען דוכענען מוז זיין בלשון הקודש. ברכת כהן גדול, דער כהן גדול יום כיפור נאכדעם ווי ער האט געמאכט עבודת היום לפני ולפנים. האט ער געליינט אין די תורה די פרשה, און עס ווערט דערמאנט ער האט געזאגט אכט ברכות, איינס פון די לעצטע ברכות איז ער האט געבענטשט די ירושלים בפני עצמה ועל ישראל בפני עצמו, דאס איז אויך נאר לשון הקודש. ופרשת המלך. די ערשטע יאר נאך שמיטה, בחג הסוכות, איז דא א מצוה פון הקהל מענער און פרויען און קליינע קינדער זאלן אלע קומען אין בית המקדש, און דער כהן האט פאר זיי געליינט פון משנה תורה פון אנהייב ביז נאך פרשת שמע און נאך אנדערע פרשות, דאס דארף אויך זיין בלשון הקודש. און פרשת עגלה ערופה, אויב מען האט געפונען א געהארגעטן מענטש און מען ווייסט נישט ווער עס האט אים געהארגעט, דארף מען ברענגען א עגלה ערופה, א קאלב וואס מען האקט אויפן קאפ, און די זקנים דארפן זאגן, ידינו לא שפכו, כפר לעמך ישראל, דאס דארף אויכעט זיין נאר בלשון הקודש. און משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם, און דער וועלכער איז א כהן וואס ער איז געזאלבט, ווען מען גייט האלטן מלחמה דארף ער ווארענען די אידן, ישראל, שמע ישראל אתם קרבים היום, ווי ס'ווערט דערמאנט ווייטער אין פרשה, דאס איז אויכעט בלשון הקודש. יעצט גייט די משנה מפרש זיין, מקרא ביכורים כיצד? דאס ווארט כיצד טייטשט רש"י אזוי ווי מנין? פון וואנען ווייסן מיר אז מקרא ביכורים דארף זיין אין לשון הקודש? ווייל עס שטייט אין פסוק וענית ואמרת לפני ה' אלקיך ולהלן הוא אומר, און דארטן ביי די ברכות אין קללות פון הר גריזים שטייט, וענו הלוים ואמרו, זאגן מיר מה להלן בלשון הקודש, די ברכות און קללות דארף זיין נאר בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש, איז די זעלבע זאך מקרא ביכורים דארף אויך זיין בלשון הקודש. ווייטער וועט די גמרא פרעגן, פון וואנען ווייס איך אז ברכות און קללות מוז זיין בלשון הקודש? חליצה, כיצד, פון וואנען ווייס איך אז ביי חליצה וואס זי זאגט מאן יבמי און ער זאגט לא חפצתי לקחתה דארף עס זיין בלשון הקודש, שטייט, איך לערן עס אויכעט אפ פון ברכות וקללות, ווייל דא שטייט וענתה ואמרה, ולהלן הוא אומר און דארטן שטייט וענו הלוים ואמרו. זאגן מיר מה להלן בלשון הקודש, אזוי ווי ברכות וקללות דארף זיין נאר בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש, די זעלבע זאך חליצה דארף אויך זיין בלשון הקודש. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט אז די וואס מען דארף זאגן ביי חליצה דארף זיין בלשון הקודש, דארף איך נישט אפלערנען פון ברכות וקללות. נאר שטייט דא בפירוש, שטייט וענתה ואמרה ככה, איז דאס ווארט ככה די טייטש עד שתאמר בלשון הזה, ככה ווייזט אויס זאל זאגן אזוי ווי עס ווערט דא דערמאנט אין דער תורה. ברכות וקללות כיצד? ווי אזוי איז געווען דער סדר ביי די ברכות וקללות? כיוון שיעברו ישראל את הירדן, אזוי ווי די אידן זענען דורכגעגאנגען דעם ירדן, ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון, זענען געקומען צום הר גריזים און הר עיבל וואס דאס איז לעבן שומרון, שבצד שכם, לעבן שכם, שבצד אלוני מורה. פון וואנעט ווייס איך אז דאס איז בצד שכם? אין פסוק ווערט דערמאנט אלוני מורה. שנאמר שטייט אין פסוק הלא המה בעבר הירדן, און ווערט דארט דערמאנט אלוני מורה וגומר, ולהלן הוא אומר דארט שטייט ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, מה אלון מורה האמור להלן, אזוי ווי דער אלון מורה וואס שטייט ביי אברהמען מיינט מען דאך שכם אף אלון מורה האמור כאן, די זעלבע זאך וואס שטייט דא ביי די ברכות און קללות, מיינט מען אויכעט שכם, לעבן שכם. ששה שבטים עלו לראש הר גריזים, זעקס שבטים זענען ארויפגעגאנגען אויפן בארג גריזים, וששה שבטים עלו לראש הר עיבל. און זעקס שבטים זענען ארויפגעגאנגען אויף דעם הר עיבל, והכהנים והלוויים והארון עומדים למטה באמצע, די כהנים און די לוויים און דער ארון זענען געשטאנען אונטן צווישן די ביידע בערג, באמצע הייסט צווישן די ביידע בערג, די גמרא וועט ווייטער פרעגן. פון די זעקס שבטים וואס זענען ארויפגעגאנגען אויפן הר גריזים ווערט דערמאנט אין די תורה, איז איינס פון די זעקס דער שבט לוי, וואס שטייט דא אויך אז די לוויים זענען געשטאנען למטה באמצע, און די גמרא זאגט אז מען מיינט די זקני לוויים, די זקני כהנים זענען געווען למטה. הכהנים מקיפין את הארון, די כהנים האבן ארום גערינגלט דעם ארון, והלוויים את הכהנים, און די לוויים זענען געווען ארום די כהנים, וכל ישראל מכאן ומכאן, און די אידן זענען געווען פון דער זייט און פון דער זייט אויף די בערג, שנאמר ווי עס ווערט דערמאנט ביי יהושע, וכל ישראל וזקניו.

ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, געבענטשט איז דער מענטש וואס ער מאכט נישט קיין פסל ומסכה, כאטש אין דער תורה בפירוש ווערט דאך נאר דערמאנט ארור, נאר די גמרא לערנט ווייטער אפ אז פריער איז געוועזן ברוך.

האט געשאלטן דעם מענטש וואס ער טוט מאכן פסל, א אויסגעהאקטע געטשקע ומסכה, אדער ער טוט מאכן פון מעטאל, מעלטן מעטאל, מאכן א געטשקע. ואלו ואלו עונין אמן, די וואס איז געשטאנען אויפן בארג גריזים און די וואס איז געשטאנען אויפן בארג עיבל האבן געענטפערט אמן, עד שגומרין ברכות וקללות. ביז מ'האט גענדיגט די ברכות און די קללות, ואחר כך הביאו את האבנים, נאכדעם האט מען געברענגט די שטיינער, וואס ס'ווערט דארט דערמאנט אז מ'זאל נעמען שטיינער פון ירדן, מ'זאל בויען אויף זיי א מזבח, ובנו את המזבח. מען האט געבויט א מזבח. ביז יעצט ווען די אידן זענען געווען אין מדבר די פערציג יאר האט מען נישט געטארט מקריב זיין אויף קיין במה, אבער יעצט ווען מען איז אריבערגעגאנגען די ירדן די פערצן יאר פון ירושה און ישיבה האט מען שוין געמעגט מקריב זיין אויף א במה. וסדוהו בסיד, מען האט געקאלעכט די שטיינער מיט קאלך, וכתבו עליו, מען האט אויף אים געשריבן את כל דברי התורה, די אלע זאכן פון דער תורה, בשבעים לשון. ווי דער רמב"ן דארט אין חומש ברענגט אראפ בשם רבינו סעדי' גאון אז מען האט נישט געשריבן די גאנצע תורה, מען האט נאר געשריבן די מצוות, בקיצור די מצוות. זיין טעם איז, ווי קען מען אנשרייבן אויף צוועלף שטיינער די גאנצע תורה בשבעים לשון? אבער דער רמב"ן און דער רבינו בחיי זאגן אז מ'האט געשריבן די גאנצע תורה דארטן. עס איז געווען מעשה נס. שנאמר, שטייט אין פסוק באר היטב. ווי איז די ראיה פון באר היטב שבעים לשון? ווי דער מהרש"א זאגט איין פשט, באר היטב ס'זאל זיין קלאר פאר אלעמען, די אלע שבעים לשונות פון דער וועלט זאלן עס קענען פארשטיין. ער ברענגט אראפ נאך א פשט פון מזרחי, דער מזרחי זאגט, היטב, די ה', י', ט', ב'. איז איך בין עס אזוי מצרף די ה' אליין איז פינף ה' און י' איז פופצן פופצן און פינף האט מען צוואנציג ה' און י' און ט' איז פיר און צוואנציג האב מען שוין פיר און פערציג ה' י' ט' ב' איז זעקס און צוואנציג זעקס און צוואנציג און פיר און פערציג איז זיבעציג. ונטלו את האבנים, נאכער האט מען צענומען דעם מזבח, און מען האט אוועק, נאכדעם וואס מען האט מקריב געווען די עולות און שלמים, האט מען צענומען דעם מזבח און גענומען די שטיינער, ובאו, מ'איז געקומען, ולנו במקומן. מען האט גענעכטיגט אויף זייער ארט אין גילגול, דארט אין גילגול האט מען אוועקגעשטעלט די שטיינער. תוספות ווייטער, דף לג עמוד ב', דיבור המתחיל, מול הגילגול, זאגט תוספות אז פון גילגול, ביז דעם הר גריזים און הר עיבל איז געווען זעכציק מיל, זענען זיי דעם טאג געגאנגען זעכציק מיל צום הר גריזים צום הר עיבל, און זעכציק מיל זענען זיי געגאנגען צוריק. צוזאמען זענען זיי געגאנגען דעם טאג הונדערט צוואנציג מיל, און מהלך אדם בינוני ביום איז נישט מער. ווי צען פרסאות, א פרסה איז פיר מיל, און דאס גיבט דאס איז זי געגאנגען דריי מאל אזויפיל. רש"י. גמרא, פרשת סוטה מנלן, פון וואנען ווייס איך אז פרשת סוטה ווערט געזאגט מיט יעדע שפראך? דכתיב שטייט אין פסוק ואמר הכהן לאישה בכל לשון שהוא אומר. אזוי איז אונזער גרסה, אין רמב ם פירש המשניות ווייזט אויך אזוי אויס, אבער רש י געפעלט נישט, ווי ליגט אין דעם או בכל לשון שהוא אומר? אויב מיר וועלן טייטשן ווייל ואמר איז די טייטש וועלכע לשון מען וויל, קען מען זאגן, איז די גמרא פרעגט ווייטער ביי וידוי מעשר פון וואנען ווייס איך ס'איז בכל לשון, זאגט די גמרא ווייל עס שטייט ואמרת און איך לערן אפ אמירה פון סוטה אזוי ווי ביי סוטה איז בכל לשון שהוא אומר איז דא אויכעט, וואס דארפסטו צוקומען איך לערן אפ פון סוטה, זאג אז עס לשון אמירה ווייזט אויס בכל לשון. דעריבער זאגט דא רשי איך לערן עס אפ פון פסוק ואמר אל האישה. אל האישה איז די טייטש אז ס'זאל די פרוי זאל דאס וויסן מיט דעם לשון וואס זי פארשטייט. אל האישה ווייזט אויס דברים הנכנסים בליבה, דיע לשון וואס זי פארשטייט איז לכאורה. איז דא א נפקא מינה פון דער גרסה פון רמב ם מיט דער גרסה פון רש י? לויט רש י כ'לערן עס אפ פון אל האישה, דארף די פרוי פארשטיין דיע לשון, איך דארף דער עיקר קפידא איז מ'זאל זאגן א לשון וואס זי פארשטייט, אבער לויט די אונזער גרסה וואס שטייט ביי אונז אין גמרא ואמר הכהן לאישה ווערט דאך נישט דערמאנט אז זי דארף פארשטיין. תנו רבנן. משמיעין אותה מען מאכט איר הערן בכל לשון שהיא שומעת, אויף יעדן לשון וואס זי פארשטייט, על מה היא שותה, פארוואס מען גיט איר צו טרינקען, ווייל ס'איז געווען אין איר פריצות, ס'איז געווען קינוי וסתירה, ובמה היא שותה, און זי טרינקט אין א מיאוס'ע ערדענע כלי, על מה נטמאת, וואס האט געברענגט איר זאל ווערן טמא. די שחוק און די קלות ראש ובמה היא נטמאת אין די דינים ווען זי ווערט גע'אסר'ט אויפן מאן און ווען נישט. די גמרא דא מפרש די פיר זאכן, על מה היא שותה, פארוואס דארף זי טרינקען על עסקי קינוי וסתירה? ובמה היא שותה, און ווי מיאוס איז דאס וואס זי טרינקט אז זי טרינקט עס במקידה של חרס אין א ערדענע צובראכענע כלי? על מה נטמאת? פארוואס האט געברענגט זאל ווערן טמא? על עסקי שחוק וילדות? צוליב געלעכטער און קהל'ס רעש? פארוואס האב איך דאס געדארפן זאגן? כדי שטראפן אנדערע פרויען אז זיי זאלן זיך נישט צוגעוואינען צו דיע זאכן? ווייל שחוק און קלות ראש קען זיי ברענגען אויך זאלן האבן דעם סוף ווי דיע פרוי? און נאך א זאך ובמה היא נטמאת, מען זאגט איר די דינים פון מים המרים אויף וועלכע טומאה זענען זיי בודק, אז אויב זי איז טמא און זי מזיד וברצון איז עס בודק, און אויב בשוגג, למשל מען האט געזאגט מת בעליך דערווייל האט ער געלעבט, אדער אנוסה, טוט מען איר נישט בודק זיין די וואסער. דאס זאגט מען איר בשוגג או במזיד, באונס או ברצון. אז ווען איז בודק די וואסער דווקא ס'איז געווען במזיד און ברצון, שטעלט זיך א שאלה וכל כך למה, פארוואס דארף איך איר מודיע זיין הלכות המים? בשלמא די פריערדיגע זאכן דארף איך מודיע זיין צוליב ונוסרו כל הנשים אז אלע פרויען זאלן זיך נעמען א מוסר השכל, אבער פארוואס דארף איך איר מודיע זיין די דינים שלא להוציא לעז? על מים המרים, ווייל אויב זי איז געווארן טמא באונס אדער בשוגג, עט איר נישט בודק זיין די וואסער, זאל זי נישט מיינען אז אויב כ'וועל טמא וועט זיין במזיד וועט עס מיר אויך ניט בודק זיין. רש י אין דער משנה האט מען געלערנט וידוי מעשר ווערט געזאגט בכל לשון, מנלן, פון וואנען ווייס איך אז וידוי מעשר בכל לשון, דכתיב שטייט אין פסוק ואמרת לפני ה' אלקיך בערתי הקודש מן הבית ויליף כ'לערן אפ אמירה מסוטה בכל לשון שיאמר, אזוי ווי ביי סוטה איז בכל לשון שהוא אומר איז דא אויך בכל לשון. אמר ליה רב זביד לאביי האט רב זביד געפרעגט אביי,

ביי וידוי מעשר שטייט אמירה און בסוטה שטייט אמירה. ואין דנין אמירה גרידתא, איך לערן נישט אפ וידוי מעשר וואו שטייט נאר אמירה, מענייה ואמירה, דארטן אבער ביי די ברכות און קללות שטייט אי וענית און ואמרת. רש י. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ר' שמעון בן יוחאי אומר, ר' שמעון בן יוחאי זאגט, אדם אומר שבחו בקול נמוך, א מענטש זאגט זיין לויב מיט א נידריגע קול, וגנותו, ווען ער רעדט פון זיין שאנדע, פון זיינע ניט גוטע זאכן, בקול רם, דאס זאל ער זאגן אין א הויכן קול. איז די גמרא מפרש, שבחו, ווען ער לויבט זיך אז ער האט אלעס געטון וואס ער האט געדארפן טון, זאגט ער בקול נמוך שטיל, דאס לערן איך אפ מווידוי מעשר. נאך דריי יאר, ווען ס'האט זיך געענדיגט די מעשרות פון דעם דריטן יאר, דארף מען אוועקגעבן די מעשרות צו וועם עס באלאנגט, מעשר ראשון, צום לוי, מעשר עני צום ארעמאן, מעשר שני ארויפטראגן ירושלים, און דעמאלט איז מען זיך מתוודה, ער זאגט לא עברתי ממצוותיך, איך האב נישט געטון אנדערש ווי די מצוות, דאס הייסט שבח עצמו, און דארטן ווערט נישט דערמאנט דאס ווארט וענית, ווייזט אויס אז עס דארף זיין בקול נמוך מיט א שטילע קול. וענית הייסט מען זאל הויעך זאגן, אז שטייט נישט וענית מיינט מען מיט א שטילע קול. גנותו בקול רם, די זאך וואס איז זיין שאנדע זאל מען זאגן מיט א הויכן קול, לערן איך אפ ממקרא ביכורים, ווי מען לייענט די פרשה פון ביכורים, ארמי אובד אבי, דאס איז דאך די שאנדע, מ'איז זיך מתוודה אז לבן ארמי דער פאטער פון רחל און לאה איז געווען א רשע, דאס זאגט מען בקול רם, ווייל דארטן שטייט דאך דאס לשון וענית אז מען זאל דאס הויעך זאגן. פרעגט די גמרא, וגנותו בקול רם, דו זאגסט אז דאס וואס איז די שאנדע פון מענטש זאל מען זאגן הויעך, והאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, רבי יוחנן האט געזאגט אין נאמען פון רבי שמעון בן יוחאי. מפני מאי תקנו תפילה בלחש, פארוואס האבן די חכמים מתקן געווען מען זאל דאווענען שטילערהייט, כדי שלא לבייש את עוברי עבירה, כדי מען זאל נישט פארשעמען די וואס האבן געטון אן עבירה און זיי טוען תשובה, וואס ביי דעם דאווענען זענען זאגן זיי ווידוי אויף די עבירות פון זייער האנט, זאל מען נישט הערן זייער ווידוי. א ראיה האב איך איך דארף ניט פארשעמען די עוברי עבירה, שהרי לא חילק הכתוב, די תורה האט נישט געמאכט קיין חילוק מקום דעם פלאץ פון שעכטן בין חטאת לעולה, צווישן א חטאת און א עולה, ביידע ווערן געשאכטן אויפן זעלבן ארט אויף צפון זייט, פארוואס? כדי נישט צו פארשעמען דעם וואס ברענגט דעם חטאת. מען וועט מיינען אז דאס איז א עולה. זע איך דאך פון דא אויף אז איך דארף נישט וויסן פון גנותו. לכאורה דארף מען פארשטיין וואס פאר א קשיא איז דאס פון ר' יוחנן. ר' יוחנן רעדט דאך גנותו, די שאנד וואס איז פון דעם מענטש ביחידות, די עבירות וואס ער האט געטון, זאל ער נישט זאגן בקול רם אז ער ווערט פארשעמט. דא רעדט מען דאך א גנות וואס איז נישט פאר דעם יחיד, די גנות איז דאך פאר דעם גאנצן רבים, ארמי אובד אבי, ארמי אביהן של ישראל, דאס איז דאך פאר אלעמען, דא פאסט זיך נישט צו זאגן דער טעם שלא לבייש. ענטפערט די גמרא, לא תימא גנותו, זאג נישט גנותו, אז מען זאגט גנותו בקול רם, אלא אימא צערו, נאר מען זאגט זיין צער, די צרות וואס ער איז דורכגעגאנגען, אזוי ווי מען זעט ביי ביכורים, מען זאגט צרות לבן ארמי, צרות מצרים, זאגט מען הויעך, כדתניא, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, וטמא טמא יקרא, צריך להודיע צערו לרבים, אז איינער האט א נגע דארף ער רופן ער איז טמא, אויסרופן ער איז טמא, פארוואס? כדי ער זאל מודיע זיין זיין צער לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים, און די רבים וועט בעטן אויף אים רחמים, וכל מי שאירע בו דבר, יעדער עס האט מיט אים עפעס פאסירט, צריך להודיע לרבים, זאל ער דאס מודיע זיין לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים, און די רבים וועט בעטן אויף אים רחמים. דא פארשטיי איך אויך נישט. דאס וטמא טמא יקרא, דאך דא שטייט זיך דארט די טעם פארוואס. די טעם איז, ער איז מודיע זיין צער לרבים, איז די רבים וועט בעטן אויף אים רחמים. רעדט מען דאך פון אזעלכע צרות וואס זענען יעצט פארהאן, וואס מען דארף בעטן אויף זיי רחמים. דארטן אבער ביי מקרא ביכורים רעדט מען דאך פון אזעלכע צרות וואס מען האט שוין דורכגעלעבט, וואס מען איז שוין געווארן געראטעוועט פון די צרות, דארט פאסט זיך דאך נישט צו זאגן דער טעם, ער איז מודיע, ער זאגט בקול רם. כדי מען זאל בעטן אויף אים רחמים, וואס פאסט די כדתניא? גופא, מיר האבן פריער געלערנט, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מפני מאי תקנו תפילה בלחש, פארוואס האט מען מתקן געווען אז מען זאל דאווענען שטילערהייט, שלא לבייש את עוברי עבירה, מ'זאל נישט פארשעמען די וואס טוען אן עבירה, וואס זיי זענען זיך מתוודה, וועט מען הערן איבער די חטאים וואס האבן געהאט. א ראיה ברענג איך אז איך דארף נישט פארשעמען עוברי עבירה, שהרי לא חילק הכתוב מקום, די תורה האט נישט פונאנדער געטיילט קיין ארט בין חטאת לעולה. חטאת און עולה ווערן ביידע געשאכטן אויף איין ארט, צפון זייט, כדי נישט צו פארשעמען דעם מענטש, וועלכער ברענגט א קרבן חטאת וואס ער האט געזינדיגט, אזוי זאגט ר' יוחנן. פרעגט די גמרא. ולא, מען דערקענט נישט צו ס'איז א חטאת צו ס'איז א עולה, והא איכא דמים, מען דערקענט דאך מיט די זריקת דם, דם חטאת איז דאך למעלה, די דם חטאת איז דאך העכער פון חוט הסיקרא, ווייל מען דארף דאך עס געבן ארבע מתנות על ארבע קרנות. אבער דם עולה למטה, די דם עולה איז אונטן. ענטפערט די גמרא, התם, דארטן ביי דעם דם כהן הוא דידע, נאר דער כהן ווייסט, אבער אנדערע מענטשן ווייסן נישט, איז עס נישט קיין בושה. פרעגט די גמרא והא איכא, ס'דא נאך זאכן חילוקים פון חטאת מיט עולה וואס מענטשן ווייסן דאס, חטאת איז נקבה, א חטאת איז א שעירה אדער א כבשה א נקבה, און עולה איז דאך זכר. ענטפערט די גמרא, התם דארטן מיכסיא באליה, ס'איז צוגעדעקט מיט די טייל מיט דעם זנב, איז נישט קאנטיג אז דאס איז א נקבה. פרעגט די גמרא, תינח כבשה, דאס איז גוט אז מ'ברענגט דעם חטאת א כבשה, זאגסטו זי האט א אליה, ס'איז צוגעדעקט, מ'זעהט נישט צו זכר צו נקבה, אבער שעירה מאי איכא למימר, א שעירה האט דאך נישט קיין זנב, איז דאך קענטיג אז ס'איז א נקבה, זעהט מען דאך אז דאס איז א חטאת, ווייל א עולה קומט דאך נישט קיין נקבה. ענטפערט די גמרא התם דארטן, איהו דקא מיכסיף נפשיה, ער וויל זיך פארשעמען. דאיבעי ליה לאיתויי כבשה, ער האט געדארפן ברענגען א כבשה אויב ער האט בושה, ווייל א חטאת איז פון א יחיד, אז ער וויל ברענגט ער א כשבה, ער וויל ברענגט ער א שעירה, א אויסנאם איז די חטאת פון עבודת כוכבים מוז זיין א שעירה, אבער אזוי קען מען דאך ברענגען א כבשה אויכעט, איז אז ער שעמט זיך, זאל ער ברענגען א כבשה, וועט נישט וועט מען נישט וויסן אז ס'איז א חטאת. דאס איז די טייטש איהו דקא מיכסיף נפשיה דאיבעי ליה לאיתויי כבשה, מ'האט געקאנט ברענגען א כבשה וקא מייתי שעירה, מען ברענגט עס אהן. פרעגט די גמרא, חטאת דעבודת כוכבים, אז מ'האט געדינט עבודה זרה בשוגג, דלא סגי דלאו שעירה, דארטן מוז דאך זיין א שעירה, מאי איכא למימר, וואס וועסטו אויף דעם ענטפערן? זע איך דאך אז עס איז דא א חילוק, מענטשן זעען אז ער ברענגט עס פאר א חטא, און דו זאגסט אז עס איז נישט דא קיין חילוק, און מענטשן ווייסן נישט צו עס איז א עולה צו עס איז א חטאת. ענטפערט די גמרא, התם, ווען ער ברענגט א שעירה האט געדינט עבודה זרה, ניכסיף וניזיל, זאל ער ווערן פארשעמט, כי היכי דמכפר ליה, כדי ער זאל האבן א כפרה פאר דעם גרויסן עונש, כדי ער זאל האבן א כפרה פאר דעם וואס ער האט געדינט עבודה זרה, איז א חוץ דעם קרבן וויל איך אויך אז ער זאל האבן בושה. רש י. קריאת שמע, אין דער משנה האט מען געלערנט אז קריאת שמע ווערט געזאגט בכל לשון, פרעגט די גמרא מנלן, פון וואנען ווייסן מיר אז קריאת שמע ווערט געזאגט בכל לשון דכתיב שטייט אין פסוק שמע ישראל זאגן מיר בכל לשון שאתה שומע דו קענסט זאגן אין יעדן לשון וואס דו פארשטייסט תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט קריאת שמע ככתבה דברי רבי רבי קריגט אויף אונזער משנה, און רבי לערנט אז קריאת שמע דארף זיין נאר בלשון הקודש, אזוי ווי עס איז געשריבן אין דער תורה בלשון הקודש, אזוי איז מען מקיים די מצוה פון קריאת שמע דווקא בלשון הקודש. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, בכל לשון, קריאת שמע קען מען זאגן מיט יעדער שפראך. איז די גמרא מפרש די סברה פון זייער מחלוקת, מאי טעמא דרבי, וואס רבי לערנט אז קרישמע איז דווקא ככתבה, דווקא לשון קודש, אמר קרא שטייט אין פסוק והיו, זאגן מיר בהוייתן יהו, אז ס'זאל נאר זיין אזוי ווי דאס איז, דו קענסט עס נאר זאגן מיט דעם לשון וואס שטייט געשריבן אין דער תורה. ורבנן, די סברה פון די רבנן וואס זיי לערנען אז קרישמע קען זיין בכל לשון, אמר קרא שמע, שטייט שמע מיינט מען בכל לשון שאתה שומע, דו קענסט זאגן קרישמע מיט יעדן לשון וואס דו פארשטייסט, פרעגט די גמרא, ורבנן נמי, ס'איז דאך שווער אויף די רבנן, הכתיב והיו, והיו ווייזט דאך אויס ס'מוז אזוי זיין, מיט דעם לשון וואס איז געשריבן. ענטפערט די גמרא, די רבנן לערנען אפ פון דעם והיו ההוא, פון דעם והיו לערן איך אפ, שלא יקראנה למפרע, אז מ'זאל עס נישט ליינען בעקווערדס, מ'וועט זאגן. אחד השם אלקינו, ס'דא, דאס איז איין טייטש, למפרע די ווערטער בעקווערטס, אדער אפילו גאנצע פסוקים, ער וועט פריער זאגן די שפעטערדיגע פסוק, נאכדעם וועט ער זאגן די פריערדיגן פסוק. ורבי, שלא יקראנה למפרע מנא ליה, מיר ווייסן אז ביי דער זאך איז נישטא קיין מחלוקת, נאר אלע האלטן אז מען טאר נישט ליינען למפרע, שטעלט זיך א שאלה פון וואנען ווייסט רבי שלא יקראנה למפרע? ענטפערט די גמרא נפקא ליה, רבי לערנט עס אפ מדברים, ס'האט געדארפט שטיין והיו דברים און עס שטייט הדברים. און פון דער ה"א טו איך אפלערנען אז עס דארף זיין ווי דער סדר איז, ורבנן דברים הדברים לא משמע להו, זיי האבן פון דעם נישט קיין באזונדערן לימוד, איז דאס וואס מיר זאגן למפרע נישט גוט פאר קרישמע, דאס איז נאר גערעדט געווארן למפרע די ווערטער אדער למפרע די פסוקים, אבער די פרשיות ארט מיר נישט, זעט איר בכתיבת. תפילין, דארט לערן איך אויך אפ פון דעם והיו, און דארטן איז א קפידא אז אפילו די סדר פון פרשיות איז אויך מעכב. פרעגט די גמרא, ורבי נמי, רבי וואס רבי לערנט אפ פון דעם והיו אז עס מוז זיין בלשון הקודש, הכתיב שמע, פון דעם שמע ווייזט דאך אויס בכל לשון שאתה שומע. ענטפערט די גמרא, ההוא מיבעי ליה, רבי דארף האבן דעם שמע להשמיע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, אפילו מען זאגט עס ארויס איז נישט גענוג, נאר עס דארף זיין אז מען זאל הערן וואס מען טוט רעדן. ורבנן, די רבנן וואס זיי לערנען אפ פון דעם שמע בכל לשון שאתה שומע, האבן זיי דאך נישט קיין לימוד, אז מען דארף משמיע זיין לאזניו, סברי לה די רבנן האלטן כמאן דאמר ווי דער וועלכער לערנט הקורא את שמע ולא השמיע לאזניו יצא, קומט דאך דא אויס אז די מחלוקת פון רבי מיט די רבנן איז נישט בלויז ביי איין זאך, די מחלוקת איז ווי מיר זאגן ביי דריי זאכן, לדין איז עס נוגע נאר צוויי זאכן, איינמאל איז די מחלוקת. לגבי קריאת קרישמע, לויט רבי'ן מוז זיין לשון קודש און לויט די רבנן איז גוט בכל לשונות, נאך איז דא א מחלוקת צו מען דארף משמיע זיין לאוזניו, לויט רבי'ן מוז מען שמע משמיע זיין לאוזניו און לויט די רבנן מוז מען ניט משמיע זיין לאוזניו. אבער לגבי דעם דין למפרע האלטן זיי אלע אז למפרע איז לא יצא, נאר דער חילוק איז די רבנן לערנען עס אפ פון והיו און רבי לערנט עס אפ פון די ה, און אויך איז דא א מחלוקת צו איך טוה דרשנ'ען א ה, ווייל מיר האבן דאך דא געזאגט אז רבי טוט דרשנ'ען די ה פון הדברים און די רבנן טוען דאס נישט דרשנ'ען. ס'איז נוגע א דין לגבי אנדערע ערטער צו איך טוה דרש'ענען א ה'. זאגט די גמרא, לימא, מיר וועלן זאגן, קסבר רבי, רבי האלט, כל התורה בכל לשון נאמרה, אז רבי דארף האבן א פסוק אז מען זאגט קרישמע בלשון הקודש, ווייזט אויס ווען איך זאל נישט האבן קיין פסוק, וואלט איך געזאגט אז קרישמע ווערט געזאגט בכל לשון, פארוואס ווייל כל התורה בכל לשון נאמרה? לערנט תוספות איז פשט אויף דעם, רש"י לערנט פשט הייסט עס כל התורה בכל לשון נאמרה אז די תורה קען מען ליינען בבית הכנסת בכל לשון, ממילא אז מען קען עס ליינען בכל לשון, וואלט איך געוואלט מיינען קרישמע איז אויך בכל לשון דארף איך האבן א פסוק. קומט צו גיין דער תוספות שאנץ און ער פרעגט אויף רש"י, ער זאגט איך קען אזוי נישט לערנען, ווייל בכלל די קריאת התורה איז דאך נאר א חיוב מדרבנן, ס'איז נאר תקנת עזרא, טייטשט ער בכל לשון נאמרה מיינט מען די פרשיות וואס איז דא א חיוב צו ליינען, למשל פרשת זכור צו נאך אזעלכע זאכן. פרשת עגלה ערופה וואס מען דארף ליינען ווען מען געפינט א חלל, אבער פון דער רשי זעט אויס אז ס'איז דא אז ס'איז דא א ענין צו ליינען בבית הכנסת, נאר רשי קען מען פארשטיין מיט תוספות, תוספות זאגט דא אזוי אז דאס איז זיכער אז די תורה האט ער געזאגט בלשון הקודש. נאר די שאלה איז צו מען מעג דאס שרייבן בלשון אחר, אויב מען קען עס שרייבן מיט אנדערע לשונות מעג מען עס ליינען בלשון אחר, אבער אויב מען טאר עס נישט שרייבן נאר בלשון הקודש וועט מען עס נישט טארן ליינען בלשון אחר אויך. און דאס זאגט די גמרא, איך מוז זאגן אז רבי האלט אז כל התורה בכל לשון נאמרה, דאי סלקא דעתך אויב דו וועסט זאגן בלשון הקודש נאמרה, אז כל התורה איז נאר בלשון הקודש, ליגט דאך שוין און ווייס איך דאך שוין פון דעם אליין אז קריאת שמע איז אויך נאר בלשון הקודש, והיו דכתב רחמנא למה לי, וואס דארף מען די והיו דערציילן קריאת שמע איז בלשון קודש? זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה. אין אמת'ן קען איך זאגן אז בכל התורה וועט רבי אויך האלטן איז נאר בלשון קודש. איי דו פרעגסט מיר וואס דארף איך דא די והיו איצטריך מיר זאגן דעם והיו משום דכתיב שמע ווייל עס שטייט שמע וואלט איך געקאנט טייטשן אז די שמע מיינט מען בכל לשון קומט מען צו גיין די והיו און ער קומט מיר זאגן אז בהוייתן יהא, איי דו האסט דעם שמע השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך, זאגט די גמרא לימא מיר וועלן זאגן קסברי רבנן, די רבנן וואס זיי דארפן האבן דעם שמע אז קריאת שמע איז בכל לשון, פארוואס דארף מען האבן אויף דעם א פסוק, ווייל זיי האלטן כל התורה כולה בלשון קודש נאמרה, אז די גאנצע תורה איז געווארן געזאגט בלשון הקודש, וואלט איך געוואלט מיינען אז קריאת שמע איז אויכעט בלשון קודש דארף מען זיי האבן דעם שמע אז ס'איז בכל לשון. דא האבן מיר זיך אויך אזוי טייטשן בקריאה בלשון קודש נאמרה, ס'גייט נישט ארויף וואס משה האט געזאגט דעם אייבערשטן, דאס איז זיכער בלשון הקודש, נאר די שאלה איז צי מען שרייבט עס נאר בלשון הקודש, מעג מען, דארף, מעג מען עס לערנען נאר בלשון הקודש, אדער מען קען עס שרייבן אויף אלע לשונות, דאי סלקא דעתך בכל לשון, אויב די רבנן זאלן לערנען כל התורה איז בכל לשון, שמע דכתב רחמנא למה לי, דארף מען דאך נישט האבן דעם שמע, וואס איז אנדערש קריאת שמע פון כל התורה? זאגט די גמרא ניין, קען זיין אז די רבנן האלטן אז כל התורה איז בכל לשון, איי פרעגסטו מיר וואס דארף איך דעם שמע? איצטריך משום דכתיב והיו, ווייל עס שטייט נאר והיו, וואלט איך געוואלט מיינען אז עס איז נאר דווקא בלשון הקודש צוליב דעם והיו, אין אמת'ן כל התורה כולה בכל לשון נאמרה, דא וואלט איך געוואלט מיינען איז אנדערש.